מען זעט דאך שוין היינט אז ס'איז דא א וואקסין פאר די קאראנא ווירוס, און מען שטייט שוין ביי די ענדע פון די קאראנא קריזיס, יעצט דארף מען נאך אריינכאפן די תורות וואס איז דא אויף דעם, ווילאנג ס'איז נאך דא, איז אין די וואכעדיגע פרשה זעט מען ס'איז דא א ראיה צו ביידע שיטות, סיי די וואס האלטן. לאכט זיך אויס, מען האלט אז מען איבערטרייבט, אז ס'איז פאליטישע זאכן, די אלע זאכן, דאס איז איין צד, און שפעטער די צווייטע צד איז ניין, די וואס האלטן ס'איז א סכנת נפשות און מען דארף נעמען ערנסט, אן קיין מעשות, ס'דא מענטשן וואס ליגן אין בעט פאר דעם, מען דארף עס נעמען מיט די ערנסטקייט, ביידע צדדים, און פרובירן יוצא זיין. שטייט אין די וואכדיגע פרשה, יוסף הצדיק האט זיך באוויזן פאר זיינע ברידערס, ער האט פרובירט צו ווייזן, אויפווייזן אז ער איז א איד, אז זיי זאלן אים גלייבן,

ער האט געוואוסט אז יוסף האט נישט אויפגעפאסט, יוסף פאסט נישט אויף, ער גייט אים טרעפן, ער גייט נאנט קומען מיט אים, ממש א סכנת נפשות, א אלטע איד ווי יעקב אבינו, האט ער געליינט קריאת שמע, שמע ישראל, ער קען נאך קען נאך שטארבן פון דעם חס וחלילה, דאס איז ביידע צדדים פון די מחלוקת, אבער למעשה מען קומט שפעטער זעט מען אז די ברידערס גייען ארויף צו יעקב אבינו, זיי ווילן אים אויפווייזן אז יוסף איז אין מצרים און יעקב אבינו גלייבט נישט אזוי, זאגן זיי וידברו אליו את כל דברי יוסף, זיי זאגן אים אלעס, און וירא את העגלות אשר שלח יוסף, האט געזען די עגלות די די וועגענעס, ותחי רוח יעקב אבינו, און דעמאלטס האט זיך אויפגעלעבט, וואס האט ער געזען? וואס האבן זיי אים פארציילט פאר יעקב אין די נאמען פון יוסף, און וואס האט ער האט דא געטוישט אז יעקב אבינו האט דא פלוצלינג אויפגעלעבט, איז רש"י זאגט ער האט געזען

אז די ס'איז דאך געווען א מענטש וואס איז געגאנגען אויפן וועג און מען ווייסט נישט ווער ס'האט אים געהארגעט, ערגעץ אינמיטן אפאר שטעט, מען ווייסט נישט פון וועלכע שטאט ער איז געקומען און ווער ס'האט אים געהארגעט, שטייט אין פסוק וואס דארף מען טון אין פרשת שופטים, ויצאו זקניך ושופטיך דארפן ארויסגיין די דיינים פון די שטאט, ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל אז זיי דארפן אפמעסטן צו וועלכע שטאט איז די נאנטסטע צו דעם געשטארבענע, והיה העיר הקרובה אל החלל

נאר פשט איז אזוי אז וואס איז די עונש דא די כפרה פאר די נאנסטע שטאט, שטייט דאך אז די עונש קומט פאר די נאנסטע שטאט ווייל זיי האבן נישט מקפיד געווען צו אויפפאסן צו באגלייטן דעם מענטש און זען אז ער האט אלעס פאר זיין וועג אז ער זאל נישט ווערן געהארגעט אויפן וועג, אויב איז ער געהארגעט געווארן איז די נאנסטע שטאט מיט די דיינים פון די שטאט באקומט די עונש ווייל זיי וואלטן געדארפט זיך אריינלייגן אין דעם און פארוואס פונקט די זקני העיר דארפן אפמעסטן ווייל די טענה אויף די דיינים פון די שטאט איז דאך אז די דיינים פון די שטאט זאגן, אונז זענען פארנומען מיט תורה, מיט פסק'נען שאלות, אונז זענען פארנומען מיט רוחניות'דיגע זאכן, אונז גייט נישט אן א מענטש פארט אוועק, ער דארף האבן צו עסן, דארף האבן צו שלאפן, באגלייטן, דאס האט דאס האט נישט מיט אונז, די גשמיות'דיגע זאכן פון די הנהגה פון די שטאט, דאס האט נישט מיט אונז קיין קשר, איז זאגן די. די תורה? ניין. אויב ס'איז געהארגעט געווארן א מענטש ווארן האט מען נישט זיך אריינגעלייגט אין די גשמיות אין די צרכי העיר האט מען זיך אנגעפיפן נאר די רוחניות איז געווען פאר ענק וויכטיג דאס איז א טענה דאס איז א טעות פארדעם זאגט מען אז די די דיינים פון די נאנסטע שטאט דארפן ברענגען א כפרה און נישט נאר דאס נאר זיי דארפן גיין דווקא זיי דארפן גיין אפמעסטן צו די מת צו די שטאט פארוואס צו ווייזן, ס'איז דא אמאל זאכן וואס זעט אויס אז ס'האט צוטון מיט גשמיות, ס'האט צוטון, ס'האט נישט צוטון מיט מיט די תורה, מיט דעת תורה, זיי דארפן זיך נישט דארט אריינמישן, אבער דער טעות ניין, זיי דארפן זיך יא אריינמישן, דאס איז א חלק פון די פון די הנהגת התורה, פון פון פירן די שטאט, מוז זיין אז מען באזארגט זיך אויכעט פאר די זאכן ארום דעם אויכעט, פארדעם דארפן דווקא די דיינים אפמעסטן די זאך. איז יוסף הצדיק זאגט פאר יעקב אבינו, איך בין געווען אין מצרים, און דו האסט מיך אויסגעלערנט, אזוי שיקט ער פאר יעקב אבינו, דו האסט מיך אויסגעלערנט אז די פרשה פון עגלה ערופה, אז אז וואס, אז ס'איז דא זאכן אין עגלה ערופה, אז ס'איז נישט הנהגת התורה, מפיץ זיין תורה האט נישט נאר מיט די תורה אליין, ס'איז דא אמאל זאכן וואס מ'דארף טון וואס זעט אויס אז ס'איז נישט א חלק פון די תורה, אבער למעשה אלעס קומט צוריק, אלעס איז א חלק פון די תורה, און זאגט, יעקב אבינו הערט אז יוסף איז א קעניג אין מצרים, ער האט זיך נישט געפריידט מיט דעם, נישט געגלייבט אז ס'קען זיין אזא זאך אז א מענטש זאל זיין קעניג אין מצרים און בלייבן א פרומער איד, בלייבן א ערליכער איד, דאס קען נישט זיין. אבער ער הערט אז די ברידער זאגן אים איבער פון יוסף אז מען האט געלערנט די פרשה פון עגלה ערופה פאר ער איז ארויסגעגאנגען, יוסף לעבט מיט די פרשה פון עגלה ערופה וואס דארט זעט מען אז ס'איז דא אזא זאך א מענטש קען זיין קעניג אין מצרים און נאכאלץ קען דאס זיין א חלק פון די תורה, ווייל דער אייבערשטער פירט אמאל צו אז דער מענטש דארף טון אנדערע זאכן אויך, עס איז אלעס א חלק פון די תורה, דעמאלטס, דאס האט יעקב אבינו געהערט, ער איז געווארן רואיג, ער האט פארשטאנען טאקע, עס קען זיין אזא זאך אז יוסף זאל זיין אין מצרים אזויפיל יאר און נאך אלץ זיין א ערליכער איד כאילו ער איז נאך אין די הויז פון יעקב אבינו. דאס איז וואס ס'קומט דא אין די פרשה. פארוואס זאגט מען דאס? ווייל ס'איז דא היינט מענטשן וואס זאגן אז וואס האבן די רבנים צו זאגן בכלל צו מ'זאל יא נעמען די וואקסין אדער נישט נעמען די וואקסין? וואס האט דאס מיט אונז בכלל? וואס האט עס מיט זיי? זיי דארפן פסק'נען שאלות, זיי דארפן פסק'נען זאכן. זייט ווען זענען זיי געווארן מומחים אין רפואה, זיי זייט ווען זענען זיי געווארן מומחים אין וועלכע וואקסין צו נעמען און וואס נישט? וואס עפעס זאגן זיי דייעס דא? נאר די תשובה איז, ס'דא זאכן וואס איז טאקע נישט א חלק ממש פון די תורה, אבער ס'איז אלעס א חלק פון די הנהגת הדת, הנהגת כלל ישראל, וואס דאס דארפן פסק'נען די דעת תורה, און פאר דעם טאקע יעדע איינע לויט זיין אייגענע דעת תורה און זיין אייגענע דעת דארף קענען מחליט זיין וואס ער זאל טון וועגן די וואקסין צו נישט, דאס האט נישט מיט אונז, דאס האט מיט די גדולי ישראל און יעדע שיכט און קרייז.